איז האלט מיר אינעווענדיג אין די דריק וואס אונז האמיר דא דף שין למד וואו, כ'פארצייל ממש אין קורצן פון פריער, אז ס'איז געווען א בעל תפילה וואס ס'פלעגט ארומגיין רעדן צו מענטשן אז עס איז נישט דא קיין אנדערע תכלית נאר דינען דעם אייבערשטן, און ער האט גערעדט מיט מענטשן אזאנע דיבורים ביז די ווערטער האבן יענעם גוט דערוועקט, און נאכדעם פלעגט ער נעמען די מענטשן ארויספירן חוץ לישוב. און דער רבי האט דערציילט אז עס איז שוין געווען פון זיינע מענטשן וואס זיי האבן שוין אויך געקענט רעדן מיט אנדערע מענטשן, און דער רבי דערציילט אז עס איז געווען ויהי היום, עס איז געווען א מדינה וואס די פיראכץ פון די מדינה איז געווען זייער זייער שלעכט, זייער אינטערעסאנט, אלץ האט זיך געוואנדן ארום געלט, און ווען מען ליינט די מעשה זעט עפעס אויס די מעשה ווי עפעס א ווייס נישט וואס א מעשה פון ווייס נישט ווער עס האט אויסגעטראכט דענק אלס קינד האב איך געליינט אמאל די מעשה פון די בעל תפילה ס'געווען אזוי אינטערעסאנט ווי איז דא א מדינה וואס מען רעכנט מענטשן מיט געלט אויב איינער האט געלט איז ער חשוב אויב האט ער מער געלט איז ער נאך מער חשוב אויב האט ער נאך מער געלט איז ער שוין א מלאך און אויב האט ער שוין נאך מער געלט איז ער שוין אזוי ווי א גאט און אויב האט ער ווייניג געלט איז ער א חיה, איז ער א פייגל, אבער אז מען טראכט גוט אריין זעט מען אז אונז אליינס לעבן מיר אין די מדינה, און אונז אליינס פירן מיר זיך אזוי אויף, אלץ קוקט מען אויף געלט, א מענטש האט געלט קוקט ער פון וואו? ער איז שוין גאר אנדערש, ער האט נישט קיין געלט רעכנט מען זיך נישט מיט אים. אנגעפאנגען מיט ארייננעמען קינדער אין מוסדות, בחורים אין ישיבות, האסט געלט איז דא פלאץ פאר דיר, האסט נישט קיין געלט איז נישטא קיין פלאץ פאר דיר. און אזוי איז מיט יעדע זאך, האסט געלט רעד איך מיט דיר, האסט נישט קיין געלט רעד איך נישט מיט דיר, האסט געלט איז דיין מיינונג א מיינונג, האסט נישט קיין געלט ביסטו און. די בעל תפילה האט געגעבן אזא קרעכץ, און ער האט געזאגט ווער ווייסט וואו זיי וועלן פארפירט ווערן, זענען געגאנגען די מענטשן פון די בעל תפילה, זיי האבן געטראכט זיי גייען אהין גיין, זיי גייען רעדן מיט די מענטשן אזעלכע ווערטער וואס די בעל תפילה רעדט אלץ פון תכלית, און זיי וועלן ארויסנעמען די מענטשן פון זייער פארקרומטע שיטה. למעשה ווען זיי זענען אנגעקומען, זיי האבן פרובירט צו רעדן צו א פשוטע מענטש, איינער וואס האט נישט קיין סאך געלט, וואס ער איז אזוי ווי א חיה, קיינער האט זיי נישט געוואלט אויסהערן, ווייל אלס איז געווען געלט געלט געלט געלט, וואס הייסט א מענטש רעדט קעגן געלט? געלט געלט. לאמיר זעהן אינעווענדיג די לשון פון רבי'ן, דף שין למד וואו, ווער ס'האלט מיט מיט די דריק וואס אונז האבן דא אין ישיבה. ווייטער האבן זיי געזאגט, דא די מענטשן פון די בעל תפילה, זיי הערן ווי די מענטשן פון די מדינה פון געלט רעדן. זיי האבן געזאגט אז זיי, ס'פאסט זיי נישט צו זיצן מיט מענטשן אין די וועלט. זיי ווילן נישט האבן צו טון מיט מענטשן וואס האבן נישט קיין געלט זאלן נישט ווערן טמא. ס'איז ביי זיי געווען אזא מין אזא אזא הייליגע שיטה, ווייל די איבעריגע מענטשן פון דער וועלט זענען טמא אקעגן זיי. מיט דעם האבן זיי זיך מיישב געווען, זיי גייען זוכן זייער הויכע בערג, וואס זיי זענען העכער פון דער וועלט, און זיי וועלן דארטן זיצן כדי זיי זאלן זיין העכער פון די וועלט, האבן זיי געשיקט מענטשן זאלן זוכן הויכע בערג, און זיי האבן געפונען הויכע בערג, געגאנגען די גאנצע מדינה, און זיי האבן זיך דארטן באזעצט אויף די הויכע בערג. ס'טייטש, אויף די בארג האבן זיך באזעצט א גרופע מענטשן פון די מדינה, פון די שטאט, און אזוי אויף די אנדערע בארג האבן זיך באזעצט א אנדערע חלק, און זיי האבן געמאכט ארום די בארג גרויסע פעסטונגען. און גרויסע גראבענעס ארום די בארג גריבער, מען וויל נישט אז מענטשן זאלן קענען צוקומען, מאכט מען סיי גריבער און סיי א טורעם, ביז ס'איז נישט מעגליך געווען אז א מענטש זאל אפילו קומען אהין, ווייל ס'איז נאר געווען א באהאלטענע וועג צו די בארג, וואס קיין אנדערע מענטש האט אפילו נישט געקענט קומען. און אזוי איז געווען ביי יעדע בארג, אלע בערג האבן זיי געמאכט ריזיגע ריזיגע סעקיוריטי, ריזיגע מויערן, אז ס'איז נישט מעגליך געווען מען זאל אנקומען צו זיי, און זיי האבן געשטעלט שומרים ווייט פון די בארג, אז קיינער זאל נישט קענען אנקומען צו זיי, און זיי זיינען געזעצן דארט אויף די בערג, און זיי האבן זיך געפירט, אזוי ווי די פירעכץ, אזוי ווי אונז האבן שוין געהאט געשמועסט אויבן פון די מעשה, און זיי האבן געהאט אסאך גאטן, אלץ געוואנדן לויט די געלט, דף שין למד חית, ווער ס'האט געלט, האט שוין אזוי סאך געלט, איז ער שוין אזוי ווי א, אזוי ווי א גאט, ווייל ביי זיי איז געווען די עיקר די געלט. און דער רבי פארציילט איז וויבאלד ביי זיי איז געווען די עיקר געלט און דורך אסאך געלט האט מען געקענט באקומען אזא פנים ווי א גאט האבן זיי מורא געהאט פאר רציחה און גזילה ווייל יעדער וועט דאך וועלן זיין יעצט א רוצח און א גזלן גנב'נען פון יענעם געלט כדי דורך די געלט וועט ער וואס ער גנב'עט וועט ער ווערן א גאט נאר זיי האבן געזאגט נאר זיי האבן געזאגט. ווייל דער וואס ר'האט געלט איז א גאט, וועט ער זיך היטן פון גזילות ורציחות. אז דו ביסט אזוי א גרויסע מענטש, וועסט דיך היטן פון גזילות און רציחות, און זיי האבן מתקן געווען עבודות און קרבנות, מען האט מקריב געווען קרבנות אז מען זאל מתפלל זיין פאר די פאר די געטער, כדי דורך דעם זאל מען באקומען געלט, זיי פלעגן מקריב זיין מענטשן פאר קרבנות, זיי פלעגן זיך אליינס מקריב זיין פאר די גאטן, מען האט זיך ממש האט זיך ממש מקריב געווען כדי אז מען זאל קענען נכלל ווערן און דערנאך וועט ער מגולגל ווערן, וועט ער אויך זיין א עושר ווייל די עיקר אמונה איז ביי זיי געווען געלט, זיי האבן געהאט עבודות, קרבנות און קטורת און זיי פלעגן דערמיט צו דינען די גאטן, גאטן, די וואס האבן געלט, און פון דעסט וועגן פארט פארציילט דער רבי איז די מדינה געווען אנגעפילט מיט רציחה און גזילה, ווייל דער וואס האט נישט געגלייבט אין די עבודות איז ער יא געווארן א רוצח און א גזלן כדי ער זאל האבן געלט, ווייל די עיקר ביי זיי איז געווען געלט. ווייל געלט מיט געלט קען מען אלעס קויפן, עסן, קליידער, און די עיקר לעבן פון די מענטש איז געלט, איבער דעם וואס די געלט איז געווען ביי זיי די אמונה, און זיי האבן אכטונג געגעבן אלץ אז ס'זאל זיין מענטשן וואס זיי קענען האלטן חשבון אז ס'זאל נישט ווייניגער ווערן די געלט, ווייל אז די געלט איז ביי זיי אמונה, און דורך דעם ווערט מען א גאט, מוז מען זען אז מ'זאל אריינברענגען אין די מדינה ווי מער געלט פון אנדערע פלעצער. דף ש"מ, און זיי פלעגן פון זיי גייען סוחרים האנדלען אין אנדערע מדינות, כדי מען זאל געווינען געלט, כדי מען זאל קענען ברענגען נאך געלט אין די מדינה. און צדקה איז א גרויסע איסור ביי זיי געווען, ווייל ווי מעג א מענטש אוועק געבן געלט וואס דער אייבערשטער האט אים געגעבן? ווייל די עיקר איז די געלט, ווי קען מען אוועק געבן געלט ביי זיי? מען האט נישט געטארט געבן קיין צדקה. מוהרא"ש פרעגט א מורא'דיגע קשיא, מען זאגט יעדן טאג ביי קרישמע ביים דאווענען, פאר מאל קרישמע. והיה אם שמוע תשמעו אל מצותי, אל מצותי אשר אנכי מצוה, ונתתי מטר ארצכם, די אייבערשטער מאכט עס זאל רעגענען, און ס'וועט זיין עסן, און נאכדעם פלוצלינג זאגט מען השמרו לכם, היטס ענק זאגט דער אייבערשטער, אלע ליינען קרישמע יעדן טאג, היטס ענק, פן יפתה לבבכם, אפשר וועט ענקער הארץ אוועק גיין,

דאס דארף מען אונז זאגן? געב אכטונג, פן יפתה לבבכם וועסט אוועקגיין פון די אייבערשטער, וואס גיי איך טון? איך וועל גיין צו פרעמדע געטער און איך וועל מיך בוקן? איז דא אזא זאך א איד זאל זיך אראפלייגן אויף דער ערד און זיך בוקן פאר א סטעטשו? פאר א דאלי? פאר א פסל? וואס איז פשט? וואס מיינט דער פסוק? זאגט מוהרא"ש דאס גייט ארויף אויף געלט. ס'דא מענטשן, קען זיין א גרויסע למדן, און א גרויסע צדיק, און א גרויסע ערליכע איד, ער זעהט געלט, בייגט זיך איין פאר א מענטש האט געלט, א גוטן, הייבט זיך אויף, מענטש איז אריינגעקומען מיט געלט, א גוטן, א גוטן, געלט, וואס איז ער? א בשר ודם, וואס איז ער? וואס בוקסט דיך פאר אים? וואס חנפ'סט אים? וואס קוקסטו אויף אים? ער האט געלט! ער האט געלט! כ'האב זייער אסאך מאל בחורים וואס לערנען אין ישיבה און זיי הערן שוין צענדליגע דרשות וואס דער ראש ישיבה מאכט חוזק פון דעם, אבער אזוי איז עס נאכנישט ארויסגעגאנגען אינגאנצן פון זיי, און איך ווייס אסאך מאל קומט מיר אויס צו זיין מיט דעם דא און דארט, בחורים, ראש ישיבה! ראש ישיבה! קוק! ער האט געלט! אסאך געלט. פרעג איך אים וויפיל? וועל איך שוין מיט א גאנצע דרשה וואס איז געלט און איך זוך עפעס א אזוי אזוי א גוטע שנעלע דזשאוק און ס'זאל נעמען דריי פיר סעקונדעס. ראש ישיבה, ער האט אסאך געלט. פרעג איך אים וויפיל? מער ווי מיך? מער ווי מיך? אה, ער דערמאנט זיך שוין. ער דערמאנט זיך אז דער ראש ישיבה מאכט חוזק פון. האט מער ווי מיר?

ני האט ער געלט, ני וואס קען ער טוהן מיט די געלט? ני וואס קען ער טוהן מיט די געלט? אויב דו וועסט מיר זאגן אז דער עושר האט געגעסן א בעסערע סאפער ווי מיר, דעמאלטס זאל איך אנהייבן טראכטן, אפשר דארף איך האבן געלט. דער עושר ווען ער טרינקט א טיי, טרינקט ער א גאלדענע טיי די זעלבע וואסער מ'קוועטשט אריין א לעמאן? אה, שכוח אייבערשטער. דארף האבן געלט צו קענען טרינקען א טיי? יא? אז דער עושר איז דארשטיג און נעמט א קאלטע גלעזל וואסער, ס'פילט אנדערש ווי מיין גלעזל וואסער וואס איך טרינק? הער נישט. שבת ביי די סעודה, יצחק, קומסטו אן פלעגסטו אמאל ארויפקומען, ווען האסט געוואוינט אין וויליסבורג, פלעגסטו ארויפקומען אמאל צו די סעודה? נו, מ'עסט א פיינע פיש, א פיינע טעלער שבת'דיגע זופ, אלע טעמים, א גוי האט א שבת'דיגע א טעלער זופ שבת? האט ער עס נישט. עסט א גוטע טעלער זופ, פיינע ווארעמע פעטע זופ, און וואס עסט דער עושר? גאָלדענע קנײדלעך, גאָלדענע מײַערן, װאָסער לאָקשן האָט ער פֿון בריליאַנטן, אָדער ער עסט אױך די זעלבע נעבעכדיקע לאָקשן, עס קלעבט אײנס צום צװײטן, יאָ, אַזױ, יאָ, און װאָס דאַרף איך געלט? פֿרעג דיך, נו, װאָס האָסטו שױן פֿון? אַנשטאָט טראַכטן פֿון געלט, אַנשטאָט טראַכטן אַ גאַנצן טאָג פֿון געלט, קען מען דאָך טראַכטן אַ גאַנצן טאָג פֿונעם אײבערשטן. ס'איז דא א באשעפער וואס ער מאכט די גאנצע וועלט, ער האט באשאפן די גאנצע וועלט, טייערע בחורים מיט דעם צינג, וויאזוי עטס וועטס אויסשטעלן ענקער לעבן יעצט, אזוי וועט עס ענק פירן א גאנץ לעבן, מרש האט מיר געזאגט, דו האסט יונגע בחורים, בחורים זענען אזוי ווי קלעי, מען מאכט א שיינע פארם פון דעם, פאר זיבעציג יאר האסטו אהערגעשטעלט א שיינעם, א שיינעם מענטש, ער וועט אויפשטעלן א שיינע משפחה. געוויינטס ענק צו צופרי, ערשטע זאך צופרי ווען עטס שטייטס אויף, ערשטע זאך צופרי וואס מען שטייט אויף, מודה אני, מודה אני, איך דאנק דיך אייבערשטער, און שוין, אינמיטן מודה אני בייג זיך אראפ פון דיין בעט, און גיס דיך אפ נעגל וואסער, בחורים מען מוז אפגיסן נעגל וואסער, אז מען גיסט זיך אפ נעגל וואסער, נעמט מען אראפ פון זיך אלע שלעכטע מלאכים, אלע שלעכטע זאכן וואס קלעבן אויפן מענטש, ווען א מענטש שלאפט ביינאכט קומען צו גיין נישט גוטע, נישט גוטע, ביינאכט איז די צייט פון די נישט גוטע, און אפילו אין הלכה פסק'נט מען אזוי, אז א מענטש האלט אונטער די בעט עסן ביינאכט, און ער האט געשלאפן דארט, נישט א ליידיגע בעט, קיינער האט נישט געשלאפן דארט. ביינאכט, עס איז דורכגעגאנגען א נאכט, א מענטש איז געשלאפן אין בעט, און עס איז דא עסן אונטער די בעט, דארף מען עס אוועק ווארפן. ס'איז דא גייט אויף דעם א סכנה, ס'ווערט, ס'גייט אויף דעם א דזשערמס, ס'גייט אויף דעם א שרעקליכע באקטעריע, שרעקליכע שרעקליכע סכנה. בייטאג אז מען שלאפט, ווערט נישט, ווערט נישט די עסן טמא, ביינאכט, וועגן דעם בייטאג אז מען לייגט זיך אראפ שלאפן בייטאג דארף מען זיך נישט אפגיסן נעגל וואסער, מען דארף זיך וואשן נטילת ידים ביי די סינק, ווייל קען זיין אינמיטן די נאכט האט מען זיך געקראצט, אינמיטן שלאפן האט מען זיך געקראצט, מען האט זיך אנגעכאפט אויף א פלאץ וואס מען ווערט טמא, אז מען כאפט זיך אן א צוגעדעקטע פלאץ ווערט מען טמא, אבער ביינאכט, אפילו א מענטש זאל שלאפן מיט צוגעבינדענע הענט ער זאל זיך גארנישט אנרירן, שטייט אויף, רוט א שרעקליכע טומאה אויף די הענט. איז די ערשטע זאך צופרי מודה אני מ'גיסט שוין אפ נעגל וואסער, און א ערליכע בחור א ירא שמים גרייט זיך אן נעגל וואסער פאר ער גייט שלאפן, און איך זעה עס אלע יארן זומער ווען איך גיי באזוכן די בחורים ווי זיי שלאפן אין דארמיטארי, אדער עס מאכט זיך אמאל איך גיי באזוכן א דארמיטארי ווי בחורים שלאפן אינמיטן די יאר, קען מען גלייך זען צו דא שלאפן בחורים יראי שמים. און מ'האט גלייך ווען דו עפנסט אויף א דירה'לע יעצט פאר בחורים, ס'איז גלייך מ'קען זאגן ראש ישיבה ער איז א ירא שמים און ער דארף יעצט אנהייבן ווערן א ירא שמים, דא אין ישיבה איז נישטא קיין בחורים וואס זענען נישט קיין ירא שמים, ס'איז דא בחורים וואס דארפן וואס גייען יעצט אנהייבן זיין יראי שמים, ערשטע זאך דארף מען זיך צוגעוויינען אפגיסן נעגל וואסער, און מ'קען נישט אפגיסן נעגל וואסער נאר נאר אויב. נו ווער ווייסט, נאר ווער קען זיך אפגיסן נעגל וואסער? נאר ווער ס'גרייט זיך אן. אויב מ'גרייט זיך נישט אן ביינאכט קיין נעגל וואסער קענסטו דיך נישט אפגיסן קיין נעגל וואסער. קען מען גלייך זען דא שלאפט א ירא שמים, דא שלאפט אן ערליכע איד. מוהרא"ש האט אונז געגעבן די סימנים, מ'קען זען אויף א בחור ווער ס'איז ירא שמים. דא שלאפט א ירא שמים. ס'איז נישט קיין שווערע עבודה. כ'האב דיר דאך נישט געהייסן יעצט אז דו דארפסט גיין פאסטן, איך האב דיר נישט געהייסן יעצט אז דו דארפסט גיין, באלד גייט שנייען, ס'איז געווען עבודות ביי פריערדיגע צדיקים, זיי פלעגן זיך גיין אויף א באהאלטענע פלאץ וואו קיינער זעט נישט, אויסטון די קליידער, זיך איינטונקען אין שניי, ווערן פאר'חלש'ט, זיי האבן זיך געוואלט אינגאנצן אויס אראפנעמען זייערע אייגענע פילינגס, זייערע אייגענע זיך צוברעכן זייער נעיטשער גיין פארקערט ווי דאס איז א עבודה וואס אונז אונז דארף מען דאס נישט טון דער רבי האט געזאגט אז מען דארף נישט מאכן קיין סיגופים די עבודה פון נעגל וואסער איז א באקוועמע עבודה ס'איז נישט עפעס א שווערע עבודה גייסט צו די סינק פאר דו גייסט שלאפן פילסט אן א טעפל מיט א שיסל לייג עס נעבן דיין בעט נישט אונטער די בעט אונטער די בעט ווערט עס טמא. נעבן די בעט. אלע בחורים שלאפן אויף א באנק בעט, אויף א הויכן בעט. שוין, לייגט ער עס אויכעט אונטן. און צופרי בעט ער איינער זאל אים עס אויפהייבן. אדער האט נישט קיינעם, קומט ער אראפ, ער וואקט נישט. עס שטייט פון הייליגער רבי זושא, מהרש"ם ברענגט עס, אז מען זאל אפילו נישט אראפטרעטן פון בעט פאר מען גיסט אפ נעגל וואסער. מען זאל אזוי ווי ליגעדיגערהייט זיך אראפבייגן צו די נעגל וואסער און זיך אפגיסן, און אזוי דארף מען שוין נעמען די נעגל וואסער אויסגיסן, ס'איז סכנה'דיגע וואסער, סכנה'דיגע וואסער, ס'ליגט אין דעם פויזן, ס'קען שאטן א מענטש אויב איינער טרעט אויף דעם, אויב איינער גליטשט זיך אויס אויף דעם, ס'שאט, און ס'איז נישט קיין, דאס איז נישט קיין, ס'איז נישט קיין דזשאוק, ס'איז אמת'ע זאכן, און צופרי גיסט מען זיך אפ נעגל וואסער, ערשטע עבודה, ערשטע עבודה, אבער דאס מוז מען, דאס מוז מען שוין טון ביינאכט. און די אלע בחורים וואס שלאפן אינדערהיים קענען זיך איינקויפן א מצוה, און איך גרייט אויך אן פאר מיין טאטע נעגל וואסער. מיין זון איז דא, שמעון? נישט דא? וואו איז ער, רופן מיין זון. ברוך השם, מיינע קינדער זענען ערליכע קינדער, איך דאנק דעם אייבערשטן. ווי ווי זע איך אז מיינע זינען זענען ערליך? איך זע ווי זיי גרייטן זיך אן נעגל וואסער. הא? ער נישט דא? וואס? קוק אין לאנטש רום, איז ער אין לאנטש רום? ברוך השם, גרייט אן נעגל וואסער, און נישט נאר ער גרייט אן נעגל וואסער פאר זיך, גרייט מיר אויכעט אן נעגל וואסער. איך קום צו גיין שפעט ביינאכט, איך גיי שלאפן, איך האב שוין אלעס געענדיגט ערלעדיגן, זעה איך שוין ביי מיין, ביי מיין, ביי מיין בעט, נעגל וואסער. ווען ענקער מגיד שיעור חנא איז געווען א בחור, האט ער עס אויכעט געטון, זיך אנגעגרייט נעגל וואסער, אויך שוין אנגעגרייט פאר טאטע מאמע. ס'איז א שיינע זאך פאר בחורים, גרייט אן פאר טאטע מאמע נעגל וואסער. גייט זיך שלאפן פריער, שפעטער טאטע מאמע זענען שוין אזוי אויסגעמוטשעט, זיי פאלן פון די כוחות ממש צום סוף. אסאך מאל די בחורים זאגן, מיין טאטע גיסט נישט אפ קיין נעגל וואסער, ס'איז דאך אסאך נייע זאכן. טאטע גיסט נישט אפ קיין נעגל וואסער, דיין טאטע איז א צובראכענער צובראכענער מענטש, אויסגעקנאקט, א גאנצע טאג ארבעט ער און זוכט צו ברענגען פרנסה פאר די קינדער, און גרייט אים אן נעגל וואסער, וועסט זען ער וועט זיך מחיה זיין ער וועט עס ניצן צופרי, עכ"פ, יעצט רעד איך צו ענק. עטס רעד איך צו ענק, נישט אינטערסירט צו וויסן וואס ס'טוט זיך אפ אין ענקער שטוב. איך שטעל ענק אויס אז עטס קומען לערנען דא אין ישיבה, שטעל איך ענק אויס א שיינע לעבן פאר ענקער לעבן וויאזוי עטס קענטס מצליח זיין אין לעבן. און ס'דא בחורים וואס מיינען אויב וועט ער ווערן בעסער פון זיין טאטע גייט ער אוועק פון די מסורה. אוועקגיין פון די מסורה מיינט אז מ'לאזט אפ א מנהג, א גוטע מנהג וואס די עלטערן טוען. אוועקגיין פון די מסורה מיינט נישט אז איך הייב אן גיסן נעגל וואסער ס'מיינט נישט אוועקגיין פון די מסורה. א בחור פרעגט איך מעג זיך אנטון א גארטל ביים דאווענען? מיין טאטע גייט נישט מיט קיין גארטל, ס'הייסט איך בין אוועק געגאנגען פון די מסורה? בין נישט אוועק געגאנגען פון די מסורה. אבער עס איז אקעגן כיבוד אב ואם? ס'איז נישט אקעגן כיבוד אב ואם. קעגן כיבוד אב ואם איז די וועג ווי אזוי דו רעדסט צו דיין טאטע. דאס דאס דאס איז כיבוד אב ואם. דו רעדסט מיט חוצפה און מיט עזות. דו טיילסט אים איין וואס צו טון, דו זאגסט אים וואס צו טון. דאס איז דאס איז א פגם אין כיבוד אב ואם. דאס איז א פגם מכיבוד אב ואם, אז דו ביסט בעסער מאכן פון דיין טאטען, בחור פרעגט מיך מעג איך מעג מיך אנטון נאכט קליידער? מיין טאטע דרייט זיך ארום נאקעט אינדערהיים, נאקעט וואס מיינט נאקעט? ס'איז דא א איד איז נאקעט און ס'איז דא א גוי איז נאקעט, די גוי ווי לאנג ער איז אנגעטון מיט די מיט די פיצקעלע אינטערוועש איז ביי די, דאס איז שוין ביי אים אנגעטון, נו, א איד דארף גיין אנגעטון געהעריג, רחמנות אויף בחורים וואס זיי גייען, זיי גייען, זיי האבן א וואוילע טאטע, א וואוילע מאמע, זיי ווייסן אפילו נישט אז ס'איז דא אזא זאך ווי גיין אויסגעטון, ער גייט שלאפן אין א דירה מיט בחורים, איז דא דארט א בחור וואס וואס וואטשט מאוויס, און ער זעט, ער זעט א גאנצע טאג זעט ער דאס, דער גוי איז אויסגעטון, אויסגעטון, ער גייט אנגעטון, למחצה לשליש ולרביע, סאו טוט ער עס אויך נאך. און נאכדעם די די חבר קומט אהיים נאך נאך נאכן זמן און די מאמע דערשרעקט זיך, וואס איז געשען מיט מיין זון? ער שלאפט אן קליידער? און איך פרעג אים וואס שלאפסט? ס'הייסט יעדער קיינער שלאפט נישט מיט קיין קליידער! קיינער שלאפט נישט מיט קיין קליידער? האסט געטראפן איין חזיר אין ישיבה וואס ער שלאפט אן קליידער מאכסט אים נאך? איך איך גיי יעצט איך גיי יעצט רעדן צו דיר מרדכי לייב ווייל דו עפענסט א דירה וויל איך דיר זאלסט אביסעלע וויסן אויב דו ווילסט די דירה זאל זיין אונטער מיר, ס'דא דירות דא אין וויליסבורג ווי בחורים שלאפן, ס'האט גארנישט מיט מיר צו טון. אויב דו ווילסט עס זאל זיין אונטער די ראש ישיבה, וואלט איך שוין געזאגט די ערשטע זאך יעדער בחור זאל זיך אנגרייטן נעגל וואסער, דאס קענסטו דיך נישט שאפן אויף זיי, קענסט מיר נאר איבערזאגן, קוק אין ישיבה, די בחורים האבן יראת שמים, איז דא אפאר בחורים וואס מען דארף ביי די שיעורים רעדן אביסל אז זיי זאלן באקומען יראת שמים, אבער אז א בחור קומט אין דארם און ער וויל שלאפן נאקעט, ער איז נישט בארעכטיגט, איז דא נאך בחורים. זאל מוחל זיין ברענג א פידזשאמע. וואס הייסט ווי ווי ווי ווי זאלסט מוחל זיין פיץ ארויס פון דא. קענסט דאך בחורים שפראך? פיץ. יא אזוי זאגט מען ביי ענק. פיץ. פיץ ארויס פון דא האסט דארט א חפצים? לחיים ולשלום. פארוואס? ווייל דו האסט געזען א מאווי ווי די גוי שלאפט, העסטו מיר זאגן וויאזוי איך דארף שלאפן? ס'איז דא א וועג וויאזוי א איד שלאפט, ס'איז דא א וועג וויאזוי א גוי גייט אנגעטון. א בחור פרעגט מיך, בין איך מחויב צו גיין מיט נאכט קליידער, דער ראש ישיבה רעדט פון פון פידזשאמע, ביי מיין טאטע אינדערהיים, מען דרייט זיך ארום, כ'ווייס נישט וואס. זאג איך אים, דאס הייסט נישט אוועק געגאנגען פון די מסורה. דאס הייסט נישט אוועק געגאנגען פון די מסורה, פארקערט, אדרבה ואדרבה דאס זיך פירן מיט יראת שמים. און וויאזוי מען געוויינט זיך צו, אזוי לעבט מען. קום מיר נישט זאגן ס'איז הייס, קום מיר נישט זאגן ס'איז הייס, ווייל דער מענטש וואס געוויינט זיך צו אין די יונגע יארן צו שלאפן אזוי, ער קען נישט שלאפן אן דעם. ס'דא מענטשן וואס זיי קענען נישט שלאפן אן א דעק ביינאכט. ס'איז זיבעציג דעגרי, ס'איז אכציג דעגרי, די עיר קאנדישן איז איז אויסגעלאשן, ער דארף א דעק. וואס דארפסטו א דעק? איך קען נישט שלאפן פלעין אין א בעט, כ'האב מיך צוגעוואוינט צו שלאפן מיט א דעק. איך האלט עס צומאל, איך לייג עס אביסל אויף מיין קאפ, איך קען נישט שלאפן אן דעם, איז דא אזא זאך? איי וואס הייסט ס'איז דאך אַכציק דעגרי, איך קען נישט אן דעם, האסט פארשטאנען? איך קען נישט אן דעם. די זעלבע זאך איז מיט וועש. ברענג מיר געלט איך זאל מיך אויסטון. נישט נישט נישט דא, אינדערהיים. כ'וועל נאר ארומגיין אזוי. כ'קען נישט. וואס הייסט קענסט נישט? קיינער נישט דא. איך קען נישט. ס'איז די מענטש אליינס. ס'איז די מענטש וואס די מענטש אידענטיפייט זיך. איך בין אזוי, איך בין נישט קיין בעל חי. אבער ער האט געזען א בחור שלאפט נאקעט, סאו מ'קען שוין גיין שלאפן נאקעט. דאס הייסט נישט אוועקגעגאנגען פון דעם. אז דו האסט אנגעגרייט נעגל וואסער, ווען דיין טאטע מאמע גרייט דיר נישט אן נעגל וואסער, דאס הייסט נישט דו ביסט אוועקגעגאנגען פון די מסורה. פארקערט, ווערן בעסער, עס איז דא שאלות תשובות ספרים, איינער פרעגט זיך צו איך מעג אנטון א גארטל אויף דאווענען, ספרים, איך וועל זאגן שפעטער די נאמען, מיין טאטע גייט נישט קיין גארטל, ס'הייסט אוועק געגאנגען פון די מסורה, מסורה? דאס איז א פגם אין כיבוד אב, פגם אין כיבוד אב? ווערן בעסער? ווערן מער מער נענטער צום אייבערשטן, די ערשטע זאך, טייערע בחורים פרישע תלמידים ווען עטס אריין קומען אין ישיבה, עטס ווילט אויסשטעלן ענקער לעבן, איך וועל ענק העלפן אויסשטעלן די לעבן אזוי ווי מוהראש האט מיר אויסגעשטעלט די לעבן, אזוי ווי א ערליכע איד פירט זיך אין לעבן, די ערשטע זאך צופרי, איך גיס אפ נעגל וואסער, איך גיי נישט אראפ פון בעט אן נעגל וואסער, און כדי איך זאל קענען אפגיסן נעגל וואסער גרייט איך מיך אן ביינאכט נעגל וואסער. און חתן די גייסט חתונה האבן בשעה טובה ומוצלחת און דא וויפיל חתנים האב איך דא? כ'האב דא דריי חתנים און דא דאן וועט אלץ זיין קומט דאך אלץ אריין פרישע בחורים אבער אלע וועט עטס חתונה האבן אלע וועט עטס חתונה האבן נאר טוטס זיך נישט נאכלאזן דער אייבערשטער וועט העלפן וועטס אויפשטעלן א שיינע שטוב

צו שטעלן ווי מענטשן רעדן, מאן און ווייב רעדן איינער צום צווייטן, אוי דער אייבערשטער זאל מיך אפהיטן, און אינדרויסן זעט אויס ווי די גאנצע וועלט ווייסט מיינער ס'איז ערגעץ שלום בית, וואס איז א פעסטע א פעסטע מענטש מיט א פעסטע קאר, קוק ווי זיין ווייב וואקט מיט אים, דאס איז אלץ נאר מעיק בעליוו, געמאכט צו גלייבן, מענטשן וואס זעען עס שטילערהייט אן די אייבערשטער קען נישט זיין זאלן האבן שלום בית. ער הייבט אן, מאך מיך נישט נערוועז, הייבט ער אן זאגן פאר די ווייב, דו ביסט א דאם מענטש, יו סאו סטופיד, מען טוט זיך וויי איינער דעם צווייטן, מען ווערט ברוגז איינער דעם צווייטן, מען ווערט פארעקלט איינער פון צווייטן, אויב ווילט עטס האבן א שיינער לעבן, וועל איך ענק העלפן אויסשטעלן ענקער לעבן, די ערשטע זאך פאר מען גייט שלאפן, מען גרייט אן נעגל וואסער נעבן נעבן די בעט. מיין זיידע זכרונו לברכה איז זייער אינטערעסאנט געווען. א גאנץ לעבן האט ער געלערנט. א גאנץ לעבן האט ער געלערנט. ער איז געשלאפן אפשר, איך פלעג אים, איך האב זוכה געווען אים צו משמש זיין, דער אייבערשטער האט מיר געגעבן די זכי', איך האב אים געהאט אסאך יארן פון, פון אלס קינד, מיר האבן געוואוינט העכער מיין זיידן, ממש פיר און צוואנציג שעה אים באדינט, א גאנצע נאכט איז ער געלעגן, איז ער געזיצן אויפן בענקל און געלערנט. דאס האט יעדער געקענט מיטהאלטן, טיר איז געווען ברייט אפן, ווינדאו שעיד איז געווען אפן, געקענט אריינקוקן, גאנצע צייט געלערנט. פארטאגס איז געגאנגען אין מקווה, און געווארט זאל ווערן משיכיר, האט אנגעטון צוויי פאר תפילין, געליינט קרישמע, נאכדעם איז ער געגאנגען זיך אראפלייגן פאר א א האלבע שעה, א דרייפערטל שעה. און אלץ ווען ער איז אויפגעשטאנען, אלץ אריינגעפאלן אין בעט ווען ער האט שוין נישט ממש ממש די לעצטע סעקונדע. האט ער זיך געמאכט א חשבון, ווען ער איז אויפגעשטאנען, אפגעגאסן נעגל וואסער, אויסגעגאסן די נעגל וואסער, אנגעפילט נעגל וואסער, שוין געלייגט צום בעט. אז ווען ער גייט דען פאלן אריין אין בעט, אלץ שוין געווען נעגל וואסער, אלע אלע אלע קאזינס האבן עס געזען, מעכל געדענקסט עס? ס'איז אלץ געווען א נעגל וואסער, א גאנצע טאג געלעגן א פילע נעגל וואסער. ס'האט אויסגעקוקט ווי די מענטש גיסט זיך נישט אפ קיין נעגל וואסער אזוי ווי מען האט עס נישט גענוצט, האב איך אנגעפאנגען באטראכטן ווען ער שטייט אויף, זעה איך ער גיסט אויס, ער פילט שוין אן, ער לייגט שוין אראפ, שוין זיין א א א נטילת ידיים נעבן די בעט, א סימן פון א צדיק, א סימן פון יראת שמים, א סימן פון ערליכקייט, הערט שוין מיר, מען רעדט פון נעגל וואסער, גרייסט אן נעגל וואסער? סימן פון יראת שמים. איך זאג פאר די שדכן אז דו האסט יראת שמים, מיינע מען טראגט מיך אן שידוך פאר מיינע קינדער, וואס וואס האב איך צו זאגן אויף זיי? איין זאך זאג איך, זיי גרייטן, זיי גרייטן אן נעגל וואסער, זיי גייען צופרי אין מקווה, זיי רעדן שיין צו טאטע מאמע, וואס נאך? שוין, זאגט משניות, זאגט אביסל תהילים, גייט אביסל הפצה, אבער שוין זעסטו די מענטש, ער דאווענט, ביים דאווענען רעדט ער נישט, ביים דאווענען רעדט ער נישט, זיצט אויפן פלאץ, מיט א סידור, שחרית, מנחה, מעריב. און דו שטייסט אויף צופרי, די ערשטע זאך נעגל וואסער. נאכדעם וועסטו טוהן וואס מ'דארף טוהן, מ'גייט ארויס פון בית הכסא, און מ'בראשט אויס די ציין. א מצוה אין שלחן ערוך, א סעיף אין שלחן ערוך, מ'דארף בראשן די ציין. אויב מ'בראשט נישט די ציין, סיי דו פארעקלסט מענטשן, בפרט די בחורים וואס האבן נאך ברעיסעס, זיי דארפן האלטן מיט זיך א ציין בראש און א בעג מיט א ציין מיט א טוטפעיסט, ווייל נאך יעדע מיעל וואס זיי עסן מוזן זיי גיין אין די זייט און זיך בראשן די ציין, אויב ביסטו עובר אויף בל תשקצו, ס'בלייבט דיך איבער די, איך דארף זען דו האסט געגעסן א מייער מיט א טאמעיטע און דו פרובירסט עס נאך ארויסצונעמען און דו האלסט מיטן רעדן צו מיר און דו קענסט נישט ארויסנעמען און עס גייט אריין טיפער און נאכאמאל, דו רעדסט דאך מיט מענטשן, ניין? דארף איך זען דא א שטיקל ווייסעכל פון א איי, דארף איך זען א שטיקל א שטיקל די די די שאלעכץ פון די פעפער. ניין, גיי צו די סינק, האסט געענדיגט צו עסן, בראש דיין ציין. א מענטש האט נישט קיין ברעיסעס, איז גענוג צופרי, שטייסט אויף צופרי, בראש דיין ציין. וואס מיינט די שולחן ערוך? שולחן ערוך? יעצט, מען מוז גיין אין שאוער. מען מוז גיין אין שאוער. א מענטש שטייט אויף צופרי, גייט פון אים א גערוך.

דו ווייסט מ'מוז קומען מיט פרישע קליידער אין ישיבה? מ'קען נישט גיין מיט איין העמד. נישטא אזא זאך, מ'קען נישט גיין מיט איין העמד, מ'מוז זיך טוישן יעדן טאג. אז דו גייסט מיט טונקעלע וועש, קענסטו גיין א גאנצע וואך, ווייל קיינער זעט נישט, קיינער ווייסט נישט, וועגן דעם מענטשן טוען זיך אן טונקעלע וועש, שוין, ס'איז גוט. גארנישט דאס, מען קען גארנישט, מען קען גארנישט אויפכאפן. גייסט ווייס? וועגן דעם גיין ערליכע אידן מיט ווייסע אונטערוועש, איך מוז עס אויסטון. איך מוז עס אויסטון, ס'איז נישט זויבער, איך קען נישט גיין אויף צווישן מענטשן, איך קען נישט דאווענען, איך מוז עס אויסטון. אזוי, עס איז קאלערפול. ס'עדט צו, פארשטייסט? ס'מאכט עס נאך מער קאלערפול. אזוי, עס איז צוגעקומען אביסל שווייס, צוגעקומען אביסל שמוץ, אביסל... אבער דאס איז נישט קיין דזשאוק, מ'מוז גיין מיט פרישע וועש. מ'מוז גיין מיט פרישע וועש. מ'מוז גיין זויבער.

און נאך ברכת התורה ברענגט מוהרא"ש אז מען זאל זיך צוגעוויינען און חסידים און אנשי מעשה פירן זיך צו זאגן די דרײַצן אני מאמין'ס צופרי. די דרײַצן אני מאמין'ס. על כל פנים, די ערשטע אני מאמין דאס איז זייער וויכטיג. ערשטע אני מאמין, אן דעם קען מען נישט אנהייבן דעם טאג. אין שטיין אין מאמען אין דאס ברענגט די הייליגע צאנז רוף פלעגט זאגן קאם אפ אום אין ביום דאן אין מאמען מי קומט נישט אויס זאגן קאם אפ אום ביום אבער איך פיר זיך די ערשטע אן אין מאמען זאג איך קאם אפ אום אין ביום איז דאך אזא שטארק זיין אין מיין אן אין מאמען מיט שליימע שבוירס בורא שמוי בוירע מאנעג לכל הבריאים אייבערשט האט אלעס באשאפן די אייבערשטע פירט אלעס די לבד דאס וואס ווי אסל חלמאסן ערשט קענסט די ערשטע אני מאמין? דא א ניגון אויף די ערשטע אני מאמין? ס'איז זיכער דא עפעס א ניגון, נישט מאך עפעס א ניגון, מ'זאל קענען זינגען די ערשטע אני מאמין, אזוי שיין. שהבורא יתברך שמו בורא ומנהיג לכל הברואים. ס'בארואיגט א מענטש. די אייבערשטער פירט די גאנצע בריאה. פארוואס זארגסטו דיך? פארוואס זארגסט דיך? וואס דאגה'סטו? דער אייבערשטער פירט די גאנצע בריאה אזוי שיין, אסאך מאל זעט עס אויס אזוי שווער, אבער באלד קומט עס פון דעם ארויס אזוי שיין, אסאך מאל קומט עס זעט אויס ווי מען כאפט אזא שטעך, און אסאך מאל כאפ איך אזא פליק, און אסאך מאל בין איך אזוי אנטוישט, אבער דער אייבערשטער פירט עס, דער אייבערשטער פירט עס, עס געשעט גארנישט פון זיך אליינס. אלעס מיין משפחה איז פון די אייבישטער, מיין שידוך איז פון די אייבישטער, מיין ווייב, מיין מאן, מיין כלה, מיין חתן, מיינע קינדער, מיינע איידעמער, מיינע שנירן, מיינע אייניקלעך, מיין פרנסה, מיין נישט פרנסה, אלעס איז די אייבישטער. דעמאלטס דעמאלטס א מענטש ווערט אזוי רואיג, איך ווער אזוי נערוועז, א מענטש ווערט, איך ווער אזוי נערוועז, איך ווער אזוי נערוועז ווען צוויי מענטשן וואוינען צוזאמען, איך ווער אזוי נערוועז פון דעם, דאס איז פון פארגעסן דעם אייבערשטן, די רגע וואס מען נעמט אריין דעם אייבערשטן, מענטש איז בטל צום אייבערשטן, דארף נישט גארנישט, דאס דארף מען חזר'ן, עס געהערט, ער האט אזוי סאך געלט, עס געהערט. ער האט אזוי סאך געלט? מער ווי מיר? מער ווי מיר? כ'הער נישט. מער ווי מיר? ברענג מיר איינער וואס האט מער געלט ווי דער ראש ישיבה. ברענג מיר. ברענג מיר איינער וואס האט מער געלט ווי דער ראש ישיבה. סאו דעמאלטס פאר וואס הייסט דער ראש ישיבה גיין נאך געלט? איך וועל דיר זאגן פאר וואס. דו זאלסט דיך קיין איין רגע נישט איינרעדן אז דו גייסט נאך געלט טוסטו מיר א טובה. איך דארף נישט דיין געלט, און איך נעם נישט דיין געלט, און איך נוץ נישט דיין געלט. איך דארף נישט דיין געלט, איך האב אזוי סאך געלט, מער ווי דו און א גאנצע מדינה ווי דו וואוינסט. מוהרא"ש האט אוועקגעשטעלט די תקנות פון די ישיבה איז, בחורים דארפן עוסק זיין אין גמילות חסדים. ס'האט נישט צוטון ווער דו ביסט. דו דארפסט גייען נאך געלט. און איך זאג ענק, די אייבערשטער זאל ענק העלפן איר זאלט נישט דארפן צוקומען צו אנדערע מענטשן. די אייבערשטער זאל העלפן וועסט חתונה האבן. וועסט זוכן א דזשאב. און דו'סט גייען פרעגן דיין מורה דרך, אפשר עסטו פרעגן דיין ראש ישיבה, אפשר די ראש ישיבה עט זיין דיין מורה דרך דעמאלטס נאך אויך. און אז נישט, עסטו, עסטו, זוך א צווייטע מורה דרך, א מורה דרך מוז מען האבן אין לעבן, א מענטש קען נישט לעבן איך מאך אפ, איך פארשטיי די בעסטע, איך מוז האבן א ערליכע איד וועם איך פרעג מיין לעבן. איך בין געווען שבת אין בארא פארק ביי מיין טאטע, האט ער מיר פארציילט זייער א שיינע מעשה ביי מיין זיידן, א איד איז אמאל אריינגעקומען צו מיין זיידע זכרונו לברכה, און ער זאגט ער דארף א תיקון, שוין א לאנגע צייט וואס ער טוט נישט אן קיין תפילין, ער דארף א תיקון, זאגט אים מיין זיידע איך איך טייל נישט קיין תיקונים, גיי צו דיין רב, רעד עס דורך מיט דיין רב, ער זאל דיר געבן א ער זאל דיר זאגן וואס דו זאלסט פאררעכטן וואס דו זאלסט טון, זאגט אים איך האב נישט קיין רב, מיין זיידע פון איין זייט איז ער געווען זייער אזא ווייכער, זייער אזא הארציגער, זייער אזא, פון די אנדערע זייט האט ער געקענט געווען ווערן אזא פלאם פייער אינמיטן. זאגט אים רב איד, אז דו האסט נישט אנגעטון קיין תפילין פאר א שטיק צייט, דאס קען איך דיר מתקן זיין, איך קען דיר געבן א תיקון. דאס אז דו האסט נישט קיין רב אויף דעם איז נישטא קיין תיקון. וואס הייסט א איד האט נישט קיין רב? וואס הייסט א איד האט נישט קיין מורה דרך? ווער ווייזט דיר די וועג אין לעבן? ווי קלוג א מענטש זאל זיין, אבער איך אליינס בין דאך א קרוב לעצמי, איך נאר מיך פאר מיר, איך מוז פרעגן א א רב אין די זייט, זאג מיר איך טו גוט? דאס זאל זיין מיין ארבעט? דאס זאל זיין מיין שידוך? דאס זאל זיין מיין הויז? דאס זאל זיין די מוסדות פאר מיינע קינדער? וואס הייסט דו מאכסט אפ אליינס? ס'איז אזוי ברוגז! דאס איז א מורא'דיגע מעשה, מורא'דיגע מעשה, ווייל ס'ברענגט ארויס וואס הייסט א מענטש זאל האבן א מורה דרך. דאס אז דו האסט נישט אנגעטון קיין תפילין. קען דיר נאך געבן א תיקון. איך וועל דיר זאגן דו זאלסט לערנען יעדן טאג כך וכך דפים גמרא, און דו זאלסט געבן צדקה. ס'איז דא רבנים ערליכע אידן זיי קענען זאגן פאר א מענטש נאך א וועג וואס ער זאל תשובה טון. האסט נישט קיין רב? איך וויל ענק זאגן דא א צווייטע זאך בחורים. עטס עטס חתונה האבן און מ'גייט ענק אנטראגן א דזשאב. שוין, א נישט איד מ'טראגט אים אן א דזשאב, ער קוקט וואס איז גוט פאר אים, אבער א איד פרעגט זיין מורה דרך, זאל איך נעמען דעם דזשאב? ס'איז גוט פאר מיר? ס'איז נישט גוט פאר מיר? מאך נישט אליינס אפ אין לעבן וואס צו טון, יעדע זאך. כ'האב א, אויף, מ'אפערט מיך א הויז, זאל איך עס קויפן? איך ווייס נישט, איך גיי פרעגן מיין מורה דרך. ס'הייסט, דו ווערסט קאנטראלד דורך דיין רב? איך ווער נישט קאנטראלד, איך ווער קאנטראלד דורך די תורה! רבי'ט מיר זאגן ווייסט דא איז נישט גוט צו וואוינען ניין דא איז נישט קיין פלאץ פאר דיך צו וואוינען דו'סט נישט האבן קיין פלאץ פאר דיינע קינדער ווי צו מחנך זיין ניין ס'דא שלעכטע שכנים די שכנים וועלן דיך אראפציען די שכנים וועלן דיך אוועקנעמען פונעם אייבערשטן די ערליכע איד ער'ט דיר זאגן וואס איז גוט פאר דיר יעדע זאך איך פרעג א ערליכע איד אפגערעדט פון פון פון מאן און ווייב ווי ווען איך וויל אזוי זי וויל אנדערש וועם דארף מען טון וואס דארף מען טון? ווער דארף נאך געבן? איך וויל אזוי, זי וויל אזוי, וואס זאל מען טון? איך וויל מיינע קינדער זאלן גיין מיט די פיאות אויף די אויער, אזוי שיין קיוט, זי וויל שיין גראד קיוט. זי זאגט אזוי איז קיוט, איך טענה אזוי איז קיוט. נו? ווער געט נאך? ס'איז דאך א שותפות. סאו ווער ס'איז שטערקער, ווער ס'קען מער פליקן, ווער ס'קען מאכן א בעסערע דזשאוק, איך האב געזאגט פאר דיין טאטע וואסער א טיפש דו ביסט, סאו סאו ווער האט, וויאזוי שטעלט זיך אויס א אידישע הויז? כ'גיי גיין, גיי מיר גיין צו אונזער ערליכע איד, און ער וועט אונז מדריך זיין, ער וועט זאגן קוק אהער. מאך אזוי מאך אזוי ס'איז געווען אמאל א איד אהיימגעקומען ער האט אפגעמאכט ער וויל ווערן א חסיד ער וויל ווערן א חסיד ער גייט זיך אנטון א שטריימל און די פרוי איז געקומען פון אזא ווייטע פלאץ וואס שטריימל ער קומט אהיים מיט א שטריימל מיט שפיצן ממש זי האט זיך ממש דערשראקן ממש ס'איז געגאנגען גייט זיך גט'ן לאמיר גיין צו די רב לאמיר גיין צו די רב און די רב האט גלייך געזען אז דאס איז א וואוילע פרוי נאר זי ווייסט בכלל נישט וואס מיינט א שטריימל, און די רב האט גלייך געזען אז ער איז א וואוילער מענטש, און ער וויל גיין א שטריימל, די רב מאכט א פשרה, ער וועט גיין איינמאל א וואך שבת, איז זי געווען זייער פרייליך, איינמאל א וואך שבת, ווען יאסי וואלט דא געווען וואלט מען אזוי געלאכט, אבער כ'האב נישט יאסי, ווי נעמט מען יאסי? הא? ער איז אוועק געפארן? און דו ביסט נישט מיט געפארן? איך האב דאך פאסט. נו, שוין. מיר מוזן איבערלאזן די דזשאוקס ווען ער קומט צוריק. אז ס'איז נישט דא ווער זאל לאכן. ס'איז געווען ווען איך בין געווען א יונגל אין בארא פארק איז געווען א איד. זיין פרנסה איז געווען ער פלעגט ארומגיין צו ברית'ן, אפכאפן ברית'ן. און נאכדעם צוגיין צו די בעל הברית, די טאטע צו ער וויל קויפן די טעיפ. פאר אפאר דאלער, מ'האט געהערט מען רופט אויס, דער און דער פעטער מכובד מיט סנדק, חיקה. און אויב די בעיבי, אויב די בעיבי האט נישט געוויינט, פלעגט ער אריין וויינען, וועה, וועה, וועה, ס'זאל זיין א געהעריגע טעיפ פון א ברית, מ'האט מ'האט נישט, מ'האט נישט, מענטשן זאלן עס איבערהערן, אפשר קען איינער אריינלאכן דא, אנשטאט יאסי? שימי, וואס קען מען לאכן דא, אנשטאט יאסי? שוין דער רב האט געזאגט מען וועט גייען נאר שבת מיטן שטריימל, און די פרוי איז געווען זייער פרייליך אז זעקס טעג וועט מען נישט גיין מיטן שטריימל, און איין טאג וועט מען יא גיין מיטן שטריימל, זייער שיין. אבער דאס איז פיינע פיינע פיינע ווערטלעך און ס'איז פיינע דזשאוקס, אבער א מענטש מוז האבן א מורה דרך, איך פרעג, אז ס'קומען מיך פרעגן, איך וועל זאגן יא דאס איז א גוטע פרנסה אנצוהייבן ווייל אז דו שרייבסט אונטער די כתובה, אז דו גייסט אויסהאלטן א ווייב מיינט עס צו זאגן נישט דו גייסט שלאפן ביז צוויי נאכמיטאג, חלילה נישט דאווענען, און דיין ווייב גייט אויפשטיין פארטאגס און לויפן, און ווען זי האט א בעיבי גייט זי לויפן צו די בעיביסיטער, ווען זי גייט אהיימקומען פיר נאכמיטאג גייט זי טרעפן איר מאן זיך אויסרוען, דאס איז, דאס טויג נישט, דו וועסט גיין ארבעטן, און וועסט מאכן א חשבון, קוק הער, רענט קאסט דיך, מוזט דיך וואוינען דא אין שטאט. מוז וואוינען קאסט דיך כך וכך, און דו מאכסט דאך כך וכך, אקעי ס'איז צוויי וואכן גייט פאר די רענט, דריטע וואך וועט גיין פאר די עסן, דריטע וואך וועידזשעס פאר די חודש פאר'ן חודש, און די פערדע וואך בלייבט איבער אפאר דאללער, אז דו דארפסט עפעס פאר דיר, עפעס א קלייד, פאר דיין ווייב א קלייד, אדער דו ווילסט ערגעץ ארויספארן, קען אוועקלייגן געלט פאר וועקעישן, און וואס וועסטו טון אז דער אייבערשטער וועט העלפן נאך א יאר קומט א בעיבי,

כ'האב נישט, כ'האב נישט אויף שבת ארדער. וועסטו גיין קלאפן אין טיר און זאגן ארעמע משפחה. און דער מענטש וועט עפענען. וואס איז געשען? וועסט ווערן פארשעמט? דארפסט נישט זאגן אז דו גייסט פאר דיר. וועט יענער אנהייבן טראכטן, מסתמא גייט דער אינגערמאן פאר זיך אליינס צו קענען האבן פיש אויף שבת. אנשטאט געבן א קוואדער וועט ער דיר געבן דריי דאלער. דריי דאלער קענסטו שוין קויפן, כ'מיין צוויי סלייסעס סעמאן. יא? ניין. וואס קאסט א סלייס סעמאן היינט? ניין כ'רעד נישט פון אין א רעסטוראנט א געקאכטע. א רויע. ניין א רויע שטיקל סעמאן. איין שטיקל סעמאן וואס קאסט? וואס? ניין. ניין.

איך האב נישט געוויסט, איך האב אליינס נישט געוויסט, לכבוד שבת. שוין, וועסטו מוזן גיין אויף נאך צוויי טירן. גיין אויף נאך צוויי טירן. וועט יענער נישט כאפן, וועסט זאגן ארמע משפחות, ווער איז ארמע משפחות? שוין. אויב וועט ער אנהייבן טראכטן, אבער ניין, דער אינגערמאן וואס גייט דא ארום נאך געלט, וואס כ'זעה אים דא קלאפן ארמע משפחה. אוי וויי, אפשר גייט ער פשוט פאר זיין שבת ארדער. נו. וועסטו נישט ווערן קיין בעל חוב. וועסטו נישט ווערן קיין בעל חוב, דאס וועסטו נאר קענען טון אויב דו האסט דיך אויסגעלערנט אויסשטרעקן דיינע הענט פאר א צווייטן. איז נאכדעם די אייבערשטע העלפן זאלסט נישט דארפן אויסשטרעקן די הענט פאר דיך, אבער ס'איז נישט אזוי שווער. אויב איינער איז קיינמאל נישט געגאנגען נאך געלט, וואס הייסט גיין נאך געלט? ער גייט גנב'ענען, ער גייט מאכן חובות, ער גייט אנזעצן קודם זיין נאמען, ער ווייסט נאכנישט וואס מיינט אנזעצן א נאמען, אבער באלד וועט ער זען ער וויל ארויסנעמען א קאר, חרפה און א בושה, אינגעלייט קומען צו מיר, ראש ישיבה איך דארף א קאר, איך קען נישט ארויס נעמען א קאר, פרעג איך וואס גייט פאר, מיין נאמען איז אנגעזעצט, זאג איך ביסט א יונגערמאן, ביסט יונג! ראש ישיבה איז שוין ברוך השם במשך די זיינע פערציג יאר, און ברוך השם, ווייסט נישט דא קיין, אן א קאר קען ער נישט גיין ארבעטן, מאכט צו זיין ביזנעס, איז געענדיגט די, קומט נישט אהיים מיט קיין געלט, די ווייב גייט אהיים, וואס איז מיט א שטוב צופאלט אן געלט? אויף פארוואס איז דיין נאמען אנגעזעצט? ווייל כ'האב נישט געהאט א ראש ישיבה זאל מיך עס אויסלערנען אין די יונגע יארן, מ'האט גערעדט, מ'האט גערעדט צו מיר פון תאוות אכילה, מ'האט גערעדט צו מיר פון אנדערע זאכן, כ'האב חתונה געהאט מיט, כ'האב געלעבט אין לאלא לענד, כ'ווייס נישט וואס איז עפעס א, זאג איך אים, וואס נעמסטו נישט אויף דיין ווייב'ס נאמען? כ'האב איר נאמען אויך אנגעזעצט, איך זי ווייסט, זי ווייסט אפילו נישט מיט איר נאמען, אבער קודם, ביידע נעמען זענען מיר, דא האב איך פערציג טויזנט דאלער, דא האב איך פופציג טויזנט דאלער, וואס איז די מעשה מיט דיר? וואס די וואס איז די זאך מ'דארף אויסלערנען פאר אינגעלייט אויסלערנען פאר בחורים דארפסט אכטונג געבן הערסט נאך נישט הערסט דו גייסט חתונה האבן איז קודם כל די ערשטע זאך גייט צוקומען איינער צו דיר אין בית מדרש די די אינשורענס אינשורענס עידזשענטס זיי שמעקן גלייך א א א שבע ברכות אינגערמאן א פרישע טלית נו דו ווייסט אז מ'דארף מאכן לייף אינשורענס א סגולה פאר אריכות ימים

ער וויל נאר אריבער קומען מאכן א מיטינג אינדערהיים רעדן מיט מיין ווייב איך פארצייל ענק נאר זאכן וואס איך בין אריבער מיר האבן אויך געהאט איינגערעדט לייף אינשורענס און שוין ברוך השם איך פארפאר דא פון איין ענין צום צווייטן ענין, אבער אלעס פארפאר איך ווייל דער ראש ישיבה האט אזוי אסאך געלט, נו וואס דארף דער ראש ישיבה מ'זאל גיין נאך געלט? וויל דו זאלסט עוסק זיין אין גמילות חסדים. דו זאלסט עוסק זיין אין גמילות חסדים. נו, נו וואס וואס האב איך געוואלט ארויסברענגען? גיי צוריק, נו ווער קען מיר העלפן די שיעור? שוין. ס'איז שוין געווארן א שטיקל שיעור, דער אייבערשטער זאל העלפן אז מ'זאל זוכה זיין מיט ארייננעמען דעם הייליגן רבינ'ס ווערטער. איין זאך, אויב איך קען פועל'ן ביי ענק נעגל וואסער, אפילו פאר איין טאג, און ווער ס'גרייט זיך אן נעגל וואסער קען מיר אריינשיקן די רעזעמעי און שרייבן אז ישיבה האט ישיבה האט וואס צו זאגן ביי אינפארמעישן אויף מיר, איך גרייט אן נעגל וואסער, און ס'איז זייער אסאך פאר מיר. זייער אסאך פאר מיר. כ'האב געהאט דא אמאל א בחור אין ישיבה, און ער האט געוויסט דער ראש ישיבה איז אביסל ברוגז אויף אים, ער קומט נישט, ער גייט, ער קומט. ער האט מיך אריינגעשיקט א פיקטשער, א אימעיל א פיקטשער, פון זיין בעט, מיט זיין נעגל וואסער, מיט א קרישמע ליינען. כ'האב שוין נישט געקענט שרייען אויף אים. ער האט מיך אונטערגעקויפט. ער האט מיך טאקע אונטערגעקויפט. געדענקסט די מעשה?

אז איך קען פועל'ן ביי ענק נעגל וואסער, האט זיך געלוינט די גאנצע ישיבה צו עפענען. גוטע נאכט.